שק שק שעפעלע האט זיין קראמי לעדער לעדער און פארט דאן אמעריקע די גאנצע צייט צלמים און זאכן ימח שמם וזכרם וכל המינים כרגע יאבדו אלע נוצרים זאלן ווערן אפגעווישט אין איין סעקונדע וכל המינים כרגע יאבדו ווייס גיין ווי ס'כאפט ניי ימח שמם וזכרם ס'נישט דא קיין שום זכר פון זיי וכל המינים כרגע יאבדו מיינט מען די נוצרים וכל אויביך מהרה יכרתו מיינט מען די שונאי ישראל די אראבערס די מלכות הרשעה מהרה תעקר אקעי ממש א מינוט איך זאג נאך א קלייניקייט כ'האב פריערט געזאגט אלו ואלו דברי אלוקים חיים וויל איך זאגן א זאך. ס'איז נישט קיין בעיה. רבי חיים בריסקער האט געזאגט אז אלו ואלו דברי אלקים חיים איז א חידוש, דאס איז געזאגט געווארן נאר אויף די חזל. פון נאך די חזל אפילו די ראשונים איז איינער האט א טעות. אבער דארף מען דארף מען פארשטיין אפילו לשיטתו אזוי קומט עס די טעותים. ביז משיח וועט קומען דארף עס אזוי זיין. יעצט דארף מען פארשטיין. דאס איז טאקע די חילוק פון בית שמאי און בית הלל, בית הלל האט פארשטאנען אזוי קומט עס, בית שמאי האט נישט געזען די אנדערע זייט פאר א זייט, דערפאר האט ער נישט געפסקנט ווי זיי, ווייל אז ער זעט נישט די אנדערע צד פאר א צד איז ער בסוד הגבורה סוד הצמצום, ביז משיח העט קומען קען מען נישט פסק'נען אזוי, אבער בית הלל האט געזען די אנדערע צד פאר א צד אפילו ס'איז א טעות. ס'איז נישט משנה. איז דער אמת'ע בית שמאי בית הלל זאגן די חזל, די ריכטיגע אלו ואלו זאגן די חזל אויף בית שמאי בית הלל, וואס מ'האט נישט, מ'האט נישט גע'פסק'נט ווי בית הלל ווייל מ'האט געזען אז דאס איז מער ריכטיג, און לעתיד לבא וועט מען נישט פסק'נען ווי בית שמאי, ווי בית שמאי ווייל מ'וועט זען אז דאס איז מער ריכטיג, מ'וועט קיינמאל נישט קענען משכנע זיין וואס איז מער ריכטיג, ס'איז ממש ביידע די זעלבע אמת'ע אלו ואלו. אבער חוץ פון דעם אפילו אין די חזל די ווארט אלו ואלו שטייט נאר אויף זיי, און אוודאי היינט זיכער נישט. געזאגט, איז וואס איז דאן ווען משיח וועט קומען און וואס מ'זאגט אוי ווי גוט און וואויל ביי די ביאת הגואל ווען מ'וועט זען אז שיטת רבינו דאס איז דעת תורתינו דאס איז נישט אמת ווייל מ'וועט נישט פרעגן נישט משיח וועגן דעם, פסק'נט נישט רוח הקודש, תורה לא בשמים און נישט אליהו הנביא, תשבי יתרץ איז נאר אויף ספיקות, אבער זאכן וואס אחרי רבים להטות פרעגט מען קיינעם נישט, לו יצוייר טאמער די חזל וועלן זיך צאמזעצן ווען משיח וועט קומען אין סנהדרין און מ'וועט פסק'נען אז די רבי איז געווען גערעכט און די אנדערע זענען נישט געווען גערעכט, ס'וועט זיין א עקסטערע קרבן וואס מען ברענגט, אבער דאס וועלן מחליט זיין די רוב גדולי ישראל אויף די וועלט, נישט משיח, אליהו הנביא תם, אבער אחרי רבים להטות, וואס רוב וועלן פסק'נען אזוי גייט זיין. על כל פנים, אפילו ווען ס'איז א טעות איז אזוי קומט עס, דאס איז די טעותים דארף זיין, משגיא לגוים ויאבדם, די טעותים פון די גוים איז די מטרה ויאבדם. אבער די טעותים צווישן ערליכע אידן איז טעותים וואס פון לתקן עולם במלכות שקי אזוי קומט עס, אונז ווייסן נישט פארוואס, אונז ווייסן נישט פארוואס אזוי קומט עס, וועלן מיר אויספירן מיט דעם ניגון וואס איך האב געמאכט. אוי ווי גוט און וואויל וועט זיין ביי די ביאת הגואל, ווער ווער ס'האט זיך אין די שיטה געפירט, די שיטה הקדושה פון תורת משה, האט ער זיך נישט אוועקגעפירט, דעמאלס וועלן אלע זען אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, דעמאלס וועלן אלע זען אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אוי ווי גוט און וואויל וועט זיין בביאת הגואל, ווער ס'האט זיך אין די שיטה געפירט, די שיטה הקדושה ויואל משה האט ער זיך נישט אוועק געפירט, דעמאלט וועלן אלע זעהן אז שיטת רבינו דאס איז דעת תורתינו, דעמאלט וועלן אלע זעהן אז שיטת רבינו דאס איז דעת תורתינו, אוי ווי גוט און וואויל וועט זיין בביאת הגואל, ווער ס'האט זיך אין די שיטה געפירט, די שיטה הקדושה פון מרן הרב קוק. האט ער זיך נישט אוועקגעפירט, דעמאלט וועלן אלע זען אז שיטת רבינו דאס איז דאס, דאס איז דעת תורתינו, דעמאלט וועלן אלע זען אז שיטת רבינו דאס איז קו ו דעת עיני, אוי ווי גוט און וואויל וועט זיין בביאת הגואל, ווער ס'האט זיך אין די שיטה געפירט,